קאסעט צוויי, זייט דרײַ, המשך. חיים נחמן ביאליק'ס לידער און פאעמען, איבערזעצט פון י י שווארץ אין אידיש. אין הארבסט. אין הארבסט טאג האב איך זי אין פינסטערן ווינקל געטראפן, אין טרויער קלייד האט זי צו מיר זיך אין זעאונג אנטפלעקט. איר בליק האָט געשײַנט מיט רחמנות, מיט טרערן פֿאַרלאָפֿן. איר גלעטנדע האַנט אױף מײַן קאָפּ האָט זיך צערטלעך גערעגט. מײַן יתום, האָט זי שטיל געפֿליסטערט, מײַן יתום, אין חושך פֿאַרבונדן, גלײַך װי אַ בלום פֿון האַרבסט-קעלט גײסטו אױס פֿון פּײַן. נאָר װײס! אַ טרער צוריקגעהאַלטן שפּאַלט די טיפֿסטע גרונטן.

האָט ניט געװײנט, ניט אױפֿגעהױבן ס'קול, נאָר װי אַ שאָף אַ שטומע מיך אָנגעקוקט מיט גרױס רחמנות און מיט גרױל. איר פּײַנלעך בליק, װאָס רעדט פֿון אַנגסט, פֿון צער און לײַדן און גנאָד פֿון טרײַער מאַמען, האָט באַרירט מײַן בלוט.

און װײנט אַנטקעגן מיר און װײנט, און עס ברענט מײַן האַרץ איר טרער. און אין לבֿנה-נאַכט, װען עס בלאַסט אין ליכט מײַן שװאַרצער דיל, דאַן קומט זי װי אַ שאָטן-בילד, באַװעגט פֿאַר מיר זיך שטיל. זי װאַנדערט אין געװעב פֿון טרױם פֿון בלאַסער נאַכט אַרום.

גוט ליב דיר דיין קומען דו פייגעלע טייערס פון ווארעמע לענדער צוריק, א ווינטער לאנג האב איך געבענקט נאך דיין זינגען, געגארט נאך די טרעלן פון גליק. זינג פייגעלע ליבינקע זינג און דערצייל מיר די וואונדער פון בלוי ווייטן לאנד, צי דארט אין דעם זוניקן לאנד און דעם שיינעם איז אויך גרויס דאס אומגליק און שאנד?

צי זײַנען נאָך אַלץ נישט פֿאַרװעלקט יענע בלומען, װאָס איך האָב געפֿלאַנצט דאָרט שױן לאַנג? װי זײ האָב איך אײנמאָל געבליט אין מײַן יוגנט, נאָר איצט בין איך אַלט שױן און קראַנק. און ברידער, װאָס האָבן געזײט דאָרט מיט טרערן, צי האָט זײ באַגליקט שױן דער שניט? װאָלט איך געהאַט פֿליגל, דאַן װאָלט איך געפֿלױגן צום לאַנד, װוּ דער טײטלבױם בליט.

געפֿילט און באַנומען דאָס האַרץ פֿון דער אומה, איר ציטער אין פֿרייד און אין צאָרן, געשפּילט אויף די סטרונעס, געקישעפֿט, געחלומט, און עס איז די לעגענדע געוואָרן. און פֿון דענסטמאָל ביז הײַנט, ווען עס דריקט אויפֿן האַרצן, לעגענדן פֿאַר האַרף נעמט דער זינגער, באַוויין מײַן פֿאָלק אומגליק און זינג אים אַ טרייסט-ליד, איך שפּיל,

עס פלאטערט דאס שפינוועבס אין דיינע חורבות אויפן דאך דעם צעריסענעם קראקן די ראבן עס פאלט א שטיין נאך א שטיין און דיין וואנט איז צעריסן דיינע זיילן צעטרייסלט און דו האלטסט זיך מיט ניסים. אין שטױב װײנט דײַן אָרון, ניטאָ דאָרט קײן תּורה, אין קאַסטן די שמות, צעפֿליקטע, פֿאַרשעמטע. אַ שטראַל גלאָצט אַרײַן דורך אַ פֿענצטער מיט מורא, און עס װײנט איטלעך װינקל אין טרױער פֿאַרקלעמטע. אָ, װענט פֿון בית-מדרש איר הײליקע פֿרומע, דער מקלט פֿון גײַסט פֿונעם פֿאָלק פֿון

צי וועלן זיי דעם טויט פון גערעכטע שטארבן, צי א לעבן א שענדלעכס געפינען און דארבן. איך האב קיין האניג געלעקט אויף מיין וועג אויף מיין קרומען, זינט עס האבן צעשיידט אונז די בייזע ווינטן, מיין אייביגקייט פארלוירן מיין וועלט אומגעקומען, ביזן האלז איז דאס וואסער, נאר איך טו ניט פארשווינדן. האָסט מיך פֿון דײַן שאָטן באַגלײט ניט מיט לײדיקן, עס האָבן באַגלײט מיך דײַנע גוטע מלאָכים. אַ פֿרוכטבאַר געדאַנק, מיט געפֿיל, מיט אַ פֿרײדיקן, אַ גלױביק גאַנץ האַרץ, װען מײַן קני איז געבראָכן. עס איז װאָר, עס האָט דער שׂונא באַזיגט מיך, צעקאַטעװעט, נאָר איך האָב מציל געװען גאָט, און גאָט האָט מיך געראַטעװעט. האָב איך געזאָגט,

דאָרט װײַט דורך אַ פֿענצטער אים רײַסט דורך אַ שאָטן, װאָס װיגט הין און הער זיך מיט האַלב שײַן באַצױגן, און עס טראָגט זיך אַ ניגון, אַ װײנענדיק ניגון, װאָס נעמט אָן בײַם האַרצן אין שטילקײט פֿון נאַכט. דא זעסטו א מתמיד וואס האט זיך אין תפיסה, האט גוטוויליג זיך אין א תפיסה פארמאכט. אט דארט אינעם הויז ניט איין טאג איז פארגאנגען, נאר גאנצע זעקס יאר זיינען דארטן פארפלויגן. אט דארט זיינען קינדהייט און יוגנט פארלאפן, פארלאשן דאס ליכט פון די לויטערע אויגן. קיין טאג, נאר זעקס יאר,

פֿאַר אים שטײט אַ װאַנט װי פֿון אײַזן, אַ טונקעלער װינקל, אָן ליכט און אָן שטראַלן. זינט ס'האָט זיך דאָס אינגל אין װינקל פֿאַרקליבן, האָט קײנער באַמערקט זײַן אַװעקגײן, זײַן קומען. דער שמשׂ אַפֿילו האָט אױך נישט באַמערקט דאָס, האָט תּמיד געזען אים אין לערנען פֿאַרנומען. געװוּסט פֿון דעם האָבן בלױז דרײ, די לבֿנה,

עס הערט נאָר דאָס זיסע, דאָס גלעטנדע ווינטל, די טריט פֿון דעם אינגל, וואָס גייט זיך זײַן וועג, און שטערנדלעך זעען אים הויך אינעם הימל, אין הימל אין טיפֿן, אָן שיר און אָן ברעג. דאַן טרעפֿט, אַז עס שפּרינגט מעשׂה-שׂטן אַנטקעגן,

דו האָסט אונדז אַ זומער-טאָג לאַנגן און שװערן געמאַטערט, געפּײַניקט ביז שפּעט אין דער נאַכט. גײ לײג זיך, און מיר װעלן אױך זיך אױסרוען, מיר זײַנען פֿון אַרבעט פֿון שװערער פֿאַרשװאַכט. נאָר עס פֿירט פּלוצעם איבער די אױגן דאָס אינגל זײַן מאָגערע האַנט, און אַװעק דער געדאַנק,

דאן לאזט ער די הענט אפ מיט שוואכקייט אן כוחות, גלייך ווי ער וואלט בעטן, טראג ווייטער מיך ווינט. דאס פלאץ איז מיר ענג דא, ניטאָ מער קיין קרעפטן, פארנעם מיך מיט זיך און פארטראג מיך געשווינד.

עס לויבן, עס בעטן דאס דאכט זיך דעם בורא, און דאנקען אים הארציג די לעבנס געזאנגען. אינדרויסן פונקט איבערן פענסטער כאפט אויף זיך דער נעסט פון די שוואלבן, עס זינגען ווי די קינדער א ליב ליד דער זון וועלכע קארגט ניט קיין שטראלן און לעבט אויף די ערד און באצירט זי אויף וואונדער. עס ליבט אויך די זון זיך פארקלייבן אין הויז פון דער גרויסער ישיבה מיט יעדן פרימארגן, און אויסקערן דארט מיט איר גאלדענעם בעזים די שאטנס וואס האבן זיך טיף דארט פארבארגן. די זון שטראמט מיט ליכט אין דער גרויסער ישיבה, און פלאסטערט מיט גאלד אויס די ווינקלען פון הויז. א פייגל געזאנג נעמט ארום זי פון דרויסן. פֿון אינעװײניק קלינגט אַ געפּילדער אַרױס. אַפֿילו דער דעמבן-בױם, אַלט און פֿאַרלאָזן, װאָס שטײט יאָרן לאַנג בײַ דעם פֿענצטער אָן לעבן, די װאָרצלען פֿאַרטריקנט, פֿאַרעלטערט, און האָט שױן זײַן פֿרוכט, זײַנע ניס, שױן לאַנג אױפֿגעהערט געבן, האָט אױך אַצינד אױפֿגעװאַכט, דאַכט זיך, צום לעבן

אַ קרבן דער תורה געבראַכט. און אײנזאַם געשמידט צו זײַן שטענדער, דאָרט שטײט ער, דאָס פּנים געקנעטשט און מיט בלאַסקײט באַגאָסן. ער האָט אין דער גמרא זײַן גאַנצע נשמה אױף אײביק, אױף אײביק פֿאַרמאַכט און פֿאַרשלאָסן.

פול חסד הנאה טוט אפ זיך די שכינה און גליטשט אויף א גאלדענעם שטראל זיך ארויס. דערמאנט זיך די זון אן דעם פינסטערן ווינקל פארגנב'עט איר שטראל זיך אהין און פארקריכט. עס צינדן זיך אן דארטן ברענדיגע פלעקן און עס. און ס'ציטערט און וואַרפט זיך דאָס שיינענדע ליכט, אַזוי לאָזט הערן דאַן ליבלעך און מאַכטיק דאָס קול פון דעם מתמיד וואָס קלינגט העל און פריש, ווי אַ קינד אַ פאַרבענקטס, פול מיט קדושה און ליבשאַפט, קלינגט שטאַרקער זײַן קול דאַן באַגײַסטערט און זיס. הוי, תנו רבנן! ווער ווייס אויב איך וועל איצט מײַן זעל פאַר אַ קרבן דער תורה אויפברינגען,

און גלייך איינער שלייפט א שטיק שטאל אן א שארפשטיין, אז שפריצן אפ פונקען און פליען מיט כח, אזוי שלייפט ער אויך אן די סוגיות די הארבע אין ענגן און טונקעלן ווינקל זיין מח. און ווינטער ביינאכט ווען ער האט אויף א סוגיא א הארבער געמאטערט זיך לאנג און באנומען,